אונז הייבן היינט אן בעזרת השם יתברך מסכת שבת דף ס"ה עמוד א' די צווייטע שורה פון אויבן. אין די משנה איז געשטאנען ובמוך שבאזנה אז א פרוי מעג ארויסגיין אום שבת מיט אזא וואטע אזא ווייעכע זאך וואס זי לייגט אריין אין איר אויער, די וואטע איז געמאכט געווארן און מ'לייגט עס אריין אין די אויער זאל מקבל זיין די שמוץ די ליחה פון די צואת האוזן, און וויבאלד דאס איז פאר איר אזוי ווי א מלבוש, דאס טוט מען דאך אינמיטן די וואך אויך, מען לייגט עס אריין אין די אויערן, ס'באלאנגט דארט, ווערט דאס בטל צו די מענטש אזוי ווי יעדע מלבוש. תנא רמי בר יחזקאל, דער אמורא רמי בר יחזקאל האט פארגעלערנט א ברייתא, והוא שקשור באזנה, אז דער דין וואס די משנה האט געזאגט אז מען מעג גיין מיט די מוך איז נאר בתנאי אז די מוך איז צוגעבינדן צו איר אויער, זי האט גענומען א בענדל צוגעבינדן איין זייט פון די מוך, און די אנדערע זייט פון די בענדל האט זי ארומגעדרייט אויף איר אויער, אזוי איז עס צוגעבינדן און איך דארף נישט מורא האבן אז ס'וועט אראפפאלן, ווייל טאמער עס איז סתם אריינגעלייגט אין די אויער האב איך מורא אז ווען זי וועט גיין אויף די גאס וועט עס ארויספאלן פון די אויער און זי וועט עס אויפהייבן און זי וועט עס שוין טראגן ד' אמות ברשות הרבים. דער אמורא רמי בר יחזקאל איז געווען א ברודער מיט דעם אמורא רב יהודה, ווי מ'זעט אין קדושין ל"ב אין די משנה איז אויך געשטאנען ובמוך שבסנדלה אז זי מעג ארויס גיין מיט אזא ווייעכע זאך וואס זי לייגט אריין אין איר שיך אז זי זאל קענען גיין באקוועמערהייט און דאס איז אויך א מלבוש. תנא רמי בר יחזקאל האט דער אמורא רמי בר יחזקאל פארגעלערנט אויך א ברייתא אויף דעם והוא שקשור לה בסנדלה דאס איז אויך נאר בתנאי אז דער מוך איז אריינגעבינדן אין די שיך, אזוי דארף איך נישט מורא האבן ס'זאל ארויספאלן. און דער ריטב"א רעדט שוין אויס אז דא רעדט מען ביי אזא שיך וואס איז אפן, און ממילא איז דא א מעגליכקייט אז דער מוך זאל ארויספאלן, און די פרוי וועט עס אויפהייבן און זי וועט עס טראגן ד' אמות ברשות הרבים, אבער טאמער ס'איז אינגאנצן א פארמאכטע שיך, דעמאלטס מוז עס נישט זיין צוגעבינדן, ווייל אז ס'ליגט אינעווענדיג איז דאך סייווי נישט דא קיין וועג ס'זאל ארויספאלן. אזוי אויך איז געשטאנען אין די משנה ובמוך שהתקינה לה לנדתה, אז א פרוי מעג ארויס גיין מיט דעם מוך וואס זי לייגט אריין באותו מקום, כדי דאס זאל מקבל זיין די דם הנידה, און דאס טוט דאך איר באשיצן איר גוף זאל נישט פארשמירט ווערן און זאל נישט זיין אומבאקוועם, און ממילא איז דאס פונקט ווי א בגד וואס טוט איר באשיצן פון קעלט און פון היץ און פון אנדערע זאכן און מען מעג גיין דערמיט אום שבת. זאגט יעצט די גמרא סבר רמי בר חמא למימר די אמורא רמי בר חמא האט געקלערט צו זאגן אז והוא שקשורה לה בין ירכותיה אז דאס איז אויכעט נאר בתנאי פונקט ווי אונז האבן פריער געלערנט אין א ברייתא לגבי מוך שבאזנה און שבסנדלה אז ס'מוז זיין דווקא צוגעבינדן האט ער געקלערט אז דא איז אויכעט די זעלבע זאך אז נאר אויב זי האט צוגעבינדן אויף אירע פיס האט זי צוגעבינדן דעם מוך און אזוי איז נישטא קיין חשש אז ס'וועט אראפפאלן און זי וועט עס טראגן ד' אמות נאר אזוי מעג מען גיין דערמיט אמר רבא האט רבא געזאגט ניין אף על פי שאינו קשור לה דא ביי מוך לנדתה מוז עס נישט זיין צוגעבינדן, כיוון דמאיס לא אתי לאתויי, וויבאלד דאס איז דאך א מיעסע זאך, און אויב ס'וועט אראפפאלן אויף די גאס וועט זי עס נישט אויפהייבן און טראגן, ווייל דאס איז א מיעסע זאך, און זי וועט עס דארט לאזן. בעא מיניה רב ירמיה בר אבא, האט ר' ירמיה בר אבא געפרעגט א שאלה פון רבא, עשתה לו בית יד, טאמער זי האט געמאכט פאר דעם מוך א ספעציעלע הענטל וואס מיט דעם זאל זי עס קענען אנכאפן, מאי וואס איז יעצט די דין, צו מעג מען ארויסגיין דערמיט אום שבת אויב ס'איז נישט צוגעבינדן צו אירע פיס, צו זאל איך יעצט זאגן אז וויבאלד זי קען עס אנכאפן, טאמער ס'וועט אראפפאלן אויף דער ערד, קען זי עס אויפהייבן דורך די הענטל, און אויף אזא אופן הייסט עס שוין נישט מאוס, און דעריבער איז דא יא דא א חשש אז זי וועט עס טראגן ד' אמות, און זי טאר נישט ארויסגיין מיט אזא מין מוך נאר אויב ס'איז צוגעבינדן צו איר פיס, אמר ליה האט ער אים געענטפערט, מותר. רבי אבא האט געענטפערט פאר רבי ירמי' אז מען מעג ארויס גיין אפילו אזוי און די גמרא זאגט נישט קיין סברא און מסתבר איז לכאורה ווייל לאמיר זאגן אז דער מוך וועט אראפ פאלן אויף דער ערד איז דאס איז זיכער אז די פרוי קען עס נישט גלייך צוריק לייגן אויפן אותו מקום ווייל ס'איז דאך זי איז דאך אויף דער גאס און וועגן צניעות קען זי עס נישט צוריק לייגן די גאנצע חשש איז דאך נאר אז זי וועט עס אויפהייבן און טראגן זעהט אויס אז וויבאלד סוף כל סוף דאס איז א בלוטיגע זאך און זי שעמט זיך צו גיין מיט אזא מין זאך ווייל אפילו זי קען עס אנכאפן דורך די הענטל איז נישטא דא די חשש אז זי וועט עס טראגן אין שבת נאר כ'זאג ענדערש אז זי וועט עס דארט לאזן איתמר נמי אזוי האבן מיר אויך געלערנט אמר ר' נחמן בר אושעיא אמר ר' יוחנן עשתה לה בית יד מותר אפילו ווען זי האט געמאכט א בית יד פאר די מוך מעג זי נאך אלץ ארויס גיין דערמיט אין שבת כאטשיג ס'איז נישט צוגעבינדן צו איר פיס ווייל אפילו ווען ס'פאלט אראפ וועט זי עס נישט קומען טראגן. פארציילט די גמרא ר' יוחנן נפיק בהו ר' יוחנן פלעגט ארויס גיין מיט דעם מוך וואס איז געליגן אין זיין אויער לבי מדרשא איז ער ארויסגעגאנגען צום בית מדרש, און אונטערוועגנס ווען ער איז געגאנגען פון זיין הויז צום בית מדרש האט ער געמוזט דורכגיין א רשות הרבים, בקיצור איז ער ארויסגעגאנגען מיט אזא מוך אין זיין אויער וואס איז נישט געווען צוגעבינדן צו זיין אויער, איז ער ארויסגעגאנגען אויף די גאס, וחלוקין עליו חביריו, אבער זיינע חברים האבן זיך געקריגט דערויף, ווייל זיי האבן געהאלטן אז ס'מוז יא זיין צוגעבינדן. ינאי דער אמורא רבי ינאי איז געווען דער רבי פון רבי יוחנן, נפיק בהו לכרמלית, ער פלעגט ארויסגיין מיט דעם מוך אויף זיין אויער צו א כרמלית, דאס איז א פלאץ וואס איז נישט קיין רשות היחיד און נישט קיין רשות הרבים, אבער מדרבנן טאר מען דארטן נישט טראגן, איז אויב אזוי, דעם מוך שבאזנו, אויב אונז האמיר געלערנט אין א ברייתא אז ס'מוז זיין צוגעבינדן צו די אויער, איז טאמער ס'איז נישט צוגעבינדן, טאר מען נישט ארויסגיין דערמיט אויף א כרמלית אויך נישט, און רבי ינאי איז יא ארויס געגאנגען דערמיט אויף א כרמלית וחלוקין עליו כל דורו, און זיין גאנצע דור, אלע חכמים פון יענע דור האבן אויך געקריגט אויף אים, זיי האבן געהאלטן אז ס'מוז זיין צוגעבינדן. און די גמרא פרעגט יעצט אויף אלע ביידע, סיי אויף ר' יוחנן און סיי אויף ר' ינאי, ווי קען טאקע האבן זיי געקענט ארויסגיין אן צובינדן, והא תני רמי בר יחזקאל, רמי בר יחזקאל האט דאך פארגעלערנט א ברייתא וואס דארט שטייט והוא שקשור לה, די גאנצע דין פון די משנה אז מ'מעג ארויסגיין איז דאך נאר אויב ס'איז צוגעבינדן באזנה אין די אויער, און זיי האבן דאך עס נישט צוגעבינדן, ענטפערט די גמרא לא קשיא, הא דמיהדק הא דלא מיהדק, ביי די מעשה פון ר' יוחנן און אזוי אויך ר' ינאי איז דאס געווען אריינגעלייגט זייער שטארק, מיהדק מיינט ס'איז געווען טייט אריינגעלייגט, וואס דארט איז נישטא קיין חשש אז ס'וועט ארויספאלן, און דארטן פעלט שוין נישט אויס אז ס'זאל זיין צוגעבינדן, דאס וואס די משנה האט געזאגט אז נאר בת וואס די ברייתא האט געזאגט אז נאר בתנאי וואס ס'איז צוגעבינדן מעג מען ארויסגיין, רעדט מען דלא מיהדק אז ס'איז נישט אריינגעלייגט זייער שטארק, ס'איז פשוט ארויפגעלייגט אזוי פון אויבן אויף, וואס דעמאלטס איז טאקע דא א חשש אז ס'וועט ארויספאלן, און נאר דעמאלטס מוז עס זיין צוגעבינדן. אזוי האט ר' יוחנן מיט ר' ינאי אפגעלערנט, אבער עס זעט אויס די חכמים פון יענע דור האבן געקריגט און זיי האבן געהאלטן אז אפילו ווען ס'איז אריינגעלייגט טייט איז עס נאך אלץ נישט גענוג נאר מ'דארף עס נאך אלץ צובינדן. און די גמרא זאגט נישט אין וואסערע סברות זיי האבן זיך געקריגט אבער מען קען לכאורה זאגן בפשטות אז די מחלוקה איז געווען אז ר' ינאי מיט ר' יוחנן האבן געהאלטן אז די עיקר חשש איז נאר אז ס'וועט ארויספאלן פון זיך אליין פון די אויער און נישט אז ער וועט עס ארויסנעמען מיט די הענט און אויב אזוי איז גענוג אז ס'איז אריין געלייגט טייט איז שוין גענוג און ס'מוז נישט זיין צוגעבינדן און קען זיין די אנדערע חכמים פון יענע דור האבן געהאלטן ניין אז אויסער דעם איז דא נאך א חשש אפילו ווען ס'ליגט אריין געלייגט שטארק וואס וועט נישט ארויספאלן האב איך אבער מורא אז ער וועט עס וועלן געבן א נעם ארויס, און ער וועט עס האלטן און טראגן ד' אמות ברשות הרבים, און פאר דעם מוז עס זיין צוגעבינדן אזוי ער זאל עס נישט קענען ארויסנעמען. ס'איז געשטאנען אין די משנה אז זי מעג ארויסגיין בפלפל, דאס איז אזא פעפער וואס מ'לייגט אריין אין מויל, אדער ובגלגל מלח מיט אזא שטיקל זאלץ. און די גמרא איז מפרש צו וואס לייגט מען די זאך אריין אין די מויל, פלפל איז לריח הפה, גלגל מלח לדורשיני, דאס איז אזא קראנקהייט אויף די ציין, און דאס איז אזא רפואה וואס מ'לייגט אריין פאר די ציין. און ס'איז געשטאנען ווייטער ובכל דבר שנותנת לתוך פיה, יעדע זאך וואס זי לייגט אריין מבעוד יום אין איר מויל מעג זי ארויס גיין דערמיט שבת. וואס מיינט למשל כל דבר? זאגט די גמרא, זנגבילא, דאס איז אזא מין תבלין וואס מ'רופט דזשינדזשער, אי נמי דרצונא, דאס איז סינאמין, וואס דאס איז אויכעט גוט פארן ריח הפה, די אלע זאכן מעג זי דערמיט ארויסגיין שבת, ווייל דאס הייסט נישט קיין משא, נאר דאס הייסט אזוי ווי א תכשיט, ווייל דאס טוט איר באשיצן פון די ריח הפה. אין די משנה איז געשטאנען שן תותבת, א ציין וואס מען זעצט אריין אין די מויל, א פאלשע ציין, וואס דאס איז שן של זהב, א דווקא א ציין פון גאלד, איז אויף דעם האט מען געהאט א מחלוקה, רבי איז מתיר, מען מעג ארויסגיין דערמיט אום שבת, ווייל דאס איז קלאר אז ס'הייסט נישט קיין משא, ווייל דאס איז אזוי ווי א תכשיט אדער אזוי ווי א קלייד פון די מענטש וואס ער דארף האבן, נאר די חכמים אוסרים ווייל זיי האבן מורא געהאט אז מען וועט עס קומען ארויסנעמען און טראגן ד' אמות, און אונז האבן געלערנט אין די משנה אז די חשש איז אז וויבאלד ס'איז א גאלדענע ציין און מענטשן וועלן עס באמערקן און מען וועט לאכן פון איר, זי וועט זיך פארשעמען וועט זי עס ארויסנעמען מען זאל נישט לאכן פון איר. איז אמר רבי זירא האט רבי זירא די אמורא געזאגט לא שנו אלא של זהב, דאס וואס די חכמים האבן גע'אסר'ט איז דווקא ביי א גאלדענע ציין וואס דארט איז דא די חשש אז זי וועט זיך שעמען עט זי עס ארויסנעמען און טראגן, אבל בשל כסף דברי הכל מותר, אז ווען די ציין איז געמאכט פון זילבער וואס דעמאלטס איז עס נישט אזוי שטארק ניכר און מען דערקענט עס נישט דארף איך נישט מורא האבן אז זי וועט עס ארויסנעמען און טראגן, אזוי לערנט די רבי'ס פון רשי, אבער רשי אליין ברענגט א אנדערע פשט אז די חשש איז טאקע יא אז זי וועט ארויסנעמען די ציין וויבאלד ס'איז פון גאלד און ס'איז זייער שיין און חשוב זי וועט עס וועלן ווייזן פאר מענטשן עט זי עס ארויסנעמען און פארדעם וועט זי עס טראגן ד' אמות און א זילבערנע צאן איז נישט אזא חשובע זאך ממילא עט זי עס נישט וועלן ווייזן פאר איר חבר'טעס איז נישט דא די חשש און צו מיר גייען מיט די פשט תניא נמי הכי אז מ'האט טאקע אזוי געלערנט אין א ברייתא בשל כסף דברי הכל מותר אפילו די חכמים לאזן ארויסגיין ווייל דארט איז נישט דא קיין חשש זי וועט עס ארויסנעמען פון מויל של זהב איז רבי מתיר ווייל איך האב מורא א רבי האט נישט מורא אז זי וועט עס ארויס נעמען און חכמים אוסרים די חכמים האבן מורא אז זי וועט עס יא וועלן ארויס וועלן ווייזן ווי שיין ס'איז פאר איר חבר'טעס און פארוואס רבי איז מתיר איז א דבר פשוט ווייל רבי האט געהאלטן אז אזא מין זאך וועט זי נישט טון אפילו ס'איז טאקע זייער שיין זי וועט אבער נישט וועלן ארויס נעמען די ציין ווייזן פאר איר חבר'טעס ווייל דעמאלטס וועט מען דאך זען אז ס'פעלט איר א ציין און דאס איז א דבר של גנאי עט זי זיך שעמען דאס צו טון. אמר אביי, זאגט דער אמורא אביי, רבי ורבי אליעזר ורבי שמעון בן אלעזר, די דריי תנאים, רבינו הקדוש, רבי אליעזר בן הורקנוס און רבי שמעון בן אלעזר, כולהו סבירא להו, די דריי האלטן די זעלבע סברה אז דכל מידי דמיגניא ביה לא אתיא לאחויי, יעדע זאך וואס א פרוי, אויב זי ווערט פארמיאוסט דערמיט, האב איך נישט מורא אז זי וועט עס קומען ווייזן פאר איר חבר'טעס, און פארדעם איז נישטא קיין חשש און מען מעג ארויסגיין דערמיט אין רשות הרבים. לאמיר זען, רבי הא דאמרן, רבי האמיר דאך יעצט געלערנט אז איך דארף נישט מורא האבן זי וועט ארויסנעמען די גאלדענע ציין און ווייזן ווי שיין ס'איז פאר איר חבר'טעס, ווייל זי וועט ווערן יעצט פארמיאוסט אז מ'עט איר זען אן א ציין, און זי וועט נישט וועלן פארמיאוסט ווערן. ר' אליעזר, די תנא ר' לעזער, דתניא וואס מ'האט געלערנט אין א ברייתא, ר' לעזער פוטר בכובלת ובצלוחית של פלייטון. כובלת, דאס איז אזא מין בינטעלע וואס זי לייגט אריין דערמיט בשמים און זי הענגט עס אויף אויף איר אוועקצונעמען איר שלעכטע ריח, און צלוחית של פלייטון איז אויך די זעלבע זאך, דאס איז אזא פלעשעלע פון אזא מין אויל, דאס איז שמן אפרסמון וואס שמעקט זייער גוט, און דאס הענגט די פרוי אויף אויף אירע קערפער כדי זאל אוועקנעמען איר שלעכטע ריח. איז ר' לעזער האלט אז מען מעג מיט דעם ארויסגיין ברשות הרבים, אונז האמיר שוין אויבן געלערנט אז אפילו ס'שטייט ר' לעזער פוטר אז מ'איז נאר פטור, מיינט דאס נישט נאר אז מען איז פטור פון א חטאת, ס'מיינט אז מען מעג אפילו ארויסגיין דערמיט ברשות הרבים אויך, און איך האב נישט מורא אז זי וועט קומען אראפנעמען און ווייזן פאר איר חבר'טעס ווי גוט ס'שמעקט, ווייל וויבאלד די גאנצע זאך האט זי דאך נאר פאר איר ריח רע וואס זי וויל באהאלטן, שעמט זי זיך דאס אראפצונעמען און ווייזן פאר איר חבר'טעס ווייל מיט דעם ווייזט זי אז זי האט נישט קיין גוטן ריח. איז דאס די זעלבע געדאנק ווי רבי, און אזוי אויך רבי שמעון בן אלעזר, דתניא האמיר געלערנט אין א ברייתא, כלל אמר רבי שמעון בן אלעזר, כל שהוא למטה מן הסבכה, יעדע תכשיט וואס געפינט זיך אונטער איר טיכל, אונז האמיר געהאט אויבן למשל אז ס'איז דא אזא מין זאך וואס הייסט כבול, אז ס'איז אזא אזוי ווי א כיפה של צמר, אזא שיינע זאך וואס זי טוט אן אונטער די טיכל און ס'שטעקט זיך ארויס, איז יוצאה בו, מעג מען ארויס גיין מיט דעם אין שבת, און איך דארף נישט מורא האבן אז זי וועט עס אוועק נעמען, אראפ נעמען, צו ווייזן פאר איר חבר'טעס און טראגן ד' אמות, ווייל איינמאל זי נעמט עס אראפ וועט ווערן אויפגעדעקט איר האר, און זי וועט פארמיאוסט ווערן, למעלה מן הסבכה, אבער יעדע תכשיט וואס געפינט זיך העכער פון איר טיכל, איז אינה יוצאה בו, מיט דעם טאר זי נישט ארויסגיין אין שבת, ווייל איך האב מורא אז זי וועט עס קומען אויסטון און צייגן פאר איר חבר'טעס און טראגן ד' אמות, על כל פנים זעט מען פון דעם אז ר' שמעון בן אלעזר האלט אויכעט אז איך דארף נישט מורא האבן אויף די תכשיט וואס איז אונטער די טיכל אז זי וועט עס ארויסנעמען ווייל זי וועט נתגנה ווערן. דא גייען מיר יעצט ממשיך זיין די משנה מיט נאך זאכן וואס א פרוי מעג לכתחילה ארויסגיין אום שבת, יוצאה בסלע שעל הצינית, זי מעג ארויסגיין מיט אזא מטבע וואס איז ארויפגעבינדן אויפן צינית, אונז וועלן שוין זען די גמרא וואס דאס מיינט. הבנות קטנות יוצאות בחוטין, די קליינע מיידלעך מעגן ארויסגיין מיט אזעלכע בענדעלעך, ואפילו בקיסמין, און אפילו נאך מער מיט שפענדעלעך שבאזניהם וואס איז אריינגעשטעקט אין זייער אויערן, אונז האבן שוין אויבן גערעדט פון דעם, אז מען פלעגט שוין מאכן א לאך פאר די מיידלעך אויף די אויער פון ווען זיי זענען געווען גאר קליין, אבער מען האט נאך נישט אריינגעלייגט קיין אוירינגלעך, איז כדי די לאך זאל נישט ווערן צוריק פארשטאפט האט מען ביזדערווייל אריינגעשטעקט א בענדעלע, אדער אמאל צומאל אפילו א שפענדעלע, וואס דאס איז נישט אזא שיינע זאך, א בענדעלע האט כאטשיג די בענדעלע בעצם געווען שיין, אבער די שפענדעלע איז דאך סתם אזוי וואס ליגט דארטן אז די לאך זאל זיך נישט פארשטאפן, מעג מען ארויסגיין מיט דעם אום שבת ווייל וויבאלד דאס איז קביעות'דיג, דארטן ליגט עס און דאס איז א חלק פון פון פון אזוי ווי א מלבוש פון די מענטש, און ממילא מעג מען ארויסגיין דערמיט. ערביות, די אידישע פרויען וואס וואוינען אין די מדינה וואס הייסט אראביע, איז יוצאות רעולות מעגן ארויסגיין אין שבת מיט אזא בגד וואס נעמט ארום די גאנצע פנים וואס נאר די אויגן איז אויפגעעפנט. און איך זאג נישט אז דאס הייסט א משא, ווייל וויבאלד דאס איז די מנהג אז אזוי גייט מען דארטן אלס א בגד, מעג מען ארויסגיין דערמיט. און אזוי אויך ומדיות, די אידישע ווייבער וואס וואוינען אין מדי, וואס דארטן איז געווען די סדר אז מען פלעגט גיין פרופות, פרופות מיינט באהאפטן, צוגעקנעפּלט, דאס מיינט אז זיי פלעגן נעמען אזא גרויסע קלייד אזוי ווי א טלית און זיך ארום נעמען די גוף, און וויאזוי האבן זיי געמאכט אז ס'זאל נישט אראפפאלן, איז אויף איין עק האבן זיי געהאט אזא בענדעלע, און אויף די אנדערע עק פונעם קלייד האבן זיי אריין געוויקלט דארט אזא שטיינדעלע וואס דאס האט געדינט אזוי ווי א קנעפּל, און נאכדעם האט מען גענומען די בענד און זיי האבן אריין געוויקלט דעם שטיין ביי די עק, פון דעם טלית אויף איין זייט, און נאכדעם האבן זיי גענומען די בענדל פון די אנדערע זייט, און אזוי גוט ארומגעבינדן ארום דעם שטיין, אזוי האט זיך אנגעהאלטן די בגד ס'זאל נישט אראפפאלן פון זיי, מעג מען ארויסגיין מיט דעם שבת. און איך זאג נישט אז די שטיינדעלע, די קנעפעלע דארטן הייסט ווי א משא, ווייל דאס איז א חלק פון די קלייד. און די משנה לייגט צו אז וכל אדם, א יעדער מענטש מעג, נישט נאר דווקא די וואס וואוינען אין אראביע אדער אין מדי, אלא שדברו חכמים בהווה די חכמים האבן גערעדט אין א זאך וואס ג, וואס אזוי איז די סדר, אין אראביע פלעגט מען גיין רעולות, אין מדי פלעגט מען גיין פרופות, פארדעם זאגט ער אז זיי מעגן אזוי ארויסגיין ווייל ביי זיי איז די סדר אזוי ארויסצוגיין, אבער באמת ווער ס'גייט אזוי ארויס הייסט עס נישט קיין משא, זאגט די משנה פעריפוס על האבן ועל האגוז ועל המטבע, א פרוי מעג צוקנעפלען איר קלייד, אדער מיט א שטיין, ווי אונז האבן שוין פריער מסביר געווען, אדער קען מען עס טוהן מיט א ניסל, אדער קען מען עס אפילו טוהן מיט א מטבע, מען דארף נאר אזא הארטע זאך וואס אויף דעם זאל מען קענען ארויף בינדן דעם שטריק ארום און ארום און אזוי האלט זיך אן די בגד, דאס מעג מען טוהן אום שבת אויף ארויסצוגיין, ובלבד שלא תפרוף לכתחילה בשבת, אבער מען טאר דאס נישט טוהן לכתחילה אום שבת, און די גמרא וועט שוין פרעגן א קשיא, אז קודם איז משמע פורפת אז מען מעג עס אפילו טוהן לכתחילה אום שבת, נאכדעם זאגסטו אז מען טאר עס נישט טוהן און מ'עט שוין זעהן די גמרא. געשטאנען די ערשטע דין אין די משנה אז מען מעג ארויסגיין מיט אזא מטבע א סלע וואס מען לייגט ארויף אויף א צינית, פרעגט די גמרא מאי צינית? זאגט די גמרא בת ארעא, דאס איז אזא מכה וואס געפינט זיך אונטער דארט ווי מען טרעט אויף דער ערד ביי די פערשט פון די פיס, און אלס רפואה בינדט מען ארויף דערויף א סלע, א מטבע, מעג מען ארויסגיין דערמיט אום שבת. פרעגט די גמרא מאי שנא סלע פארוואס דארף מען ארויף לייגן דווקא א מטבע אילימא כל מידי דאקושא מעלי לה אפשר וויל מען זאגן אז יעדע זאך וואס איז הארט איז גוט פאר די מכה ווייל אזוי טוט עס באשיצן אז זי זאל נישט טרעטן אויף דערנער אדער נאגלעך און ס'באשיצט די מכה איז ליעבד לה חספא אלס דעם אליין מוז מען דאך נאכנישט נעמען א מטבע קען מען דאך נעמען סתם א שטיקעלע שארבעלע וואס דאס איז אויכעט הארט און דאס וואלט אויך געקענט באשיצן, אלא זאגט די גמרא משום שוכתא, וועגן די פייכטקייט וואס קומט ארויס פון זילבער, דאס איז אזא מין ראסטיגקייט וואס קומט ארויס און דאס איז א רפואה פאר די מכה, און פאר דעם לייגט מען עס ארויף, איז אויב אזוי טענה'ט די גמרא ליעבד לה טסא, קענסט דו דאך נעמען א פשוט'ע שטיקל זילבער, א בלעכעלע פון זילבער, און ארויפבינדן אויף די מכה, פארוואס מוז ער נעמען דווקא א מטבע, אויב די גאנצע זאך איז אז פון די זילבער קומט ארויס אזא פייכטקייט און ס'איז אזא ראסטיגקייט און דאס היילט מוז ער דאך נישט נעמען דווקא א אויסגעארבעטע מטבע, אלא זאגט די גמרא משום צורתא, וועגן די צורה וואס געפינט זיך אויף די מטבע, וואס אמאליגע צייטן האט מען געהאלטן אז די צורה האט אין זיך א סארט רפואה, און אזוי ברענגט די רשב"א אין די תשובות. די מאירי לערנט אבער פשט אז ס'איז פשוט א פראקטישע זאך אז וויבאלד אין א מטבע איז דאך דא פלעצער וואו ס'איז אויסגעקריצט, איז אויף יענע פלעצער האט מען גענומען די מטבע און געלייגט קעגן איבער די מכה וואס די מכה שטעקט זיך אביסל ארויס, און אזוי וועט די מכה אריינגיין אין די אויסגעקריצטע פלאץ און ס'וועט נישט דרוקן די מטבע צו שטארק אויף די מכה. די רש"י קוקט אויס אזוי ווי די רשב"א אז מ'האט געהאלטן דעמאלטס אז בעצם די צורה איז גוט פאר די מכה. און אויב אזוי איז די עיקר סיבה פארוואס מען האט געלייגט די מטבע איז נישט ווייל מען האט געדארפט האבן די ראסטיגקייט דערפון די לחלוחית נאר מען האט געדארפט האבן פשוט די צורה און א סתם א בלעך האט דאך נישט קיין צורה און אויף דעם פרעגט די גמרא ליעבד לה פולסא מוז מען דאך נישט נעמען קיין מטבע קען מען דאך נעמען א שטיקל האלץ אזא הארטע שטיקל האלץ און ארויפקריצן דערויף א צורה. לויטן רש"י און די רשב"א איז פשוט יענע צורה וואס מען וויל ארויסקריצן פונקט ווי אויף די מטבע קען מען דאך מאכן אויף האלץ אויכעט אדער לויטן מאירי העט מען מאכן אביסל אז אינמיטן די האלץ זאל זיין אריינגעקריצט אז אויף יענע פלאץ וואס מען קען ארויפלייגן די מכה זאל נישט צו שטארק דרוקן דערויף און דארף דאך נאכאלץ נישט צוקומען דווקא צו א מטבע. אמר אביי האט אביי געענטפערט שמע מינה טאקע פון דעם וואס די משנה האט געזאגט אז א פרוי מעג ארויסגיין מיט א מטבע און מען זעט אז מען פלעגט נוצן דווקא א מטבע איז געדרינגען כולהו מעלין לה, די אלע זאכן וואס אונז האמיר דערמאנט דא צוזאמען העלפט פאר די מכה. סיי מען דארף האבן א הארטע זאך אז מען זאל זיך נישט צוקלאפן פון דערנער און פון אנדערע זאכן, און סיי מען דארף האבן טאקע די די לחלוחית וואס קומט ארויס פון די זילבער, און סיי מען דארף האבן די צורה, און אלע דריי זאכן צוזאמען געפינט זיך אויף א מטבע און דאס איז די פראקטישסטע זאך וואס מען פלעגט נוצן.